ווער ס'האט גערעכנט די דעיטס, האלט קאפ אז ס'דא א געוויסע סדר דא. זיי האבן געלערנט בחודש ראשון, ס'הייסט זיי זענען ארויסגעגאנגען בחודש זה לכם. בחודש השני זענען די אידן אנגעקומען אין מדבר סין, וואס דאס איז בין אילם וואו זיי זענען אנגעקומען פון מרה, וואו זיי זענען אנגעקומען גלייך דריי טעג נאכן ים סוף און סיני, וואס דארט קומען זיי יעצט אן. יעצט בחודש השלישי, צוויי וואכן שפעטער, בראש חודש, קומען זיי אן מדבר סיני. דאס האבן זיי אנגעקומען, געהאלטן אויפן וועג צו אנקומען, אזוי ווי מ'זעט שוין פריער ביי מדבר סין, אפשר הייסט עס על שם סיני סין, און פון ווי קומען זיי? פון רפידים, אזוי ווי אונז ווייסן זיי געווען צווישן רפידים. וואס איז דא דארט אין סיני? די תורה דארף נישט אפילו זאגן אבער יעדער ווייסט, דארט איז דא א הר, הר אלהים. יתרו איז שוין געקומען דארט, פאר דעם שטימט נישט, דארף מען נישט זאגן אין מוקדם ומאוחר בתורה, אבער זיי זענען געקומען דארט. ויחן שם ישראל נגד ההר, רוען זיי קעגן די הר, וועלכע הר? ההר הידוע, הר אלהים. נו און וואס טוט משה אז מען קומט דארט אן? משה עלה אל האלהים, ער קען זיך שוין די וועג, ער איז שוין געווען ביי די סנה, ער ווייסט שוין וואו מען גייט, וועלכע טרעפ מען גייט ארויף די בארג, און ויקרא אליו ה' מן ההר, אזוי ווי ער האט גערופן פאר משה פון די סנה, רופט ער אים, און ער זאגט אים, אה, יעצט ביסטו דא, ביסטו דא, כה תאמר לבית יעקב, איך זאג דיך וואס זאלסט מיר זאגן, אתם ראיתם, געמאכט א תנאי, דאס שטייט קלארער, מען האט שוין געלערנט איינמאל די תנאי, ויאמר אם שמוע תשמעו בקולי אין מרה, יעצט זאגט ער קלארער, ער לייגט עס מער אראפ, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, דעמאלטס והייתם לי סגולה, תהיו לי ממלכת כהנים, דאס זאלסטו זיי זאגן אלה הדברים, און דא זעט מען קלאר אז ס'ווערט, מ'דארף נישט ס'איז נישט גענוג צו זאגן אזוי ווי מען זאגט אין מרה, מען האט זיי געבעטן זיי זאלן מסכים זיין, איז משה געגאנגען צו זקני העם האט זיי אראפגעלייגט וישם לפניהם את הדברים, און זיי האבן מסכים געווען זאגן כל אשר דבר ה' נעשה, און משה גייט צוריק ארויף אויפן בארג, וישב משה את דברי העם אל ה', דא איז זייער קלאר אז די צד ה. אנ ד, נישט גענוג אז אייבערשטער מאכט א תנאי זאגט איך גיי טון אזוי און אזוי, די עולם דארף מסכים זיין, איז דאס איז די ערשטע די ערשטע זאך, יעצט קומט א צווייטע זאך, ס'שטייט נישט פארוואס מען דארף עס, מען גייט זאגן א מינוט פארוואס, ער זאגט דא יעצט, נישט נישט סתם איך האב געמאכט א תנאי, איך גיי קומען, ניין בא אליך בעב הענן, פארוואס בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם, דאס שטייט זאלן הערן ווען איך רעד מיט דיך און אויך בך יאמינו לעולם די מפרשים זאגן אסאך פירושים פארוואס ס'האט בכלל געדארפט זיין די הנה אנכי בא אליך וואס אונז רופן די התגלות פון מעמד הר סיני בפשטות איז עס בעצם געקומען ווייל מ'דארף דאך קומען צו די ברית ער גייט דאך מאכן א ברית יא ושמרתם את בריתי וויאזוי מאכט מען א ברית אז די אז די איינער פון די בעלי ברית איינער פון די צדדים איז נישטא דארף ער קומען דאס איז די פשוט'ע פשט בעבור ישמע העם זאלן הערן וואס איך זאג דיך אזוי ווי ער זאגט אם שמוע תשמעו בקולי וגם בך יאמינו לעולם דאס הייסט אלץ אז זיי זאלן וויסן אז ס'האט טאקע געווען א ברית האבן מיך געזען זיי האבן חותם געסיינט די קאנטראקט ביי מיך און שוין נאך דעם מפרשים זאגן שוין אנדערע זאכן אויף דעם און זען אז ס'האט טאקע געווען נבואה די פשוט'ע פשט איז אבער נישט דאס אזוי מיין איך. אבער, ס'איז דא א פראבלעם, א וויכטיגע זאך, און אויף דעם דרייט זיך די רעסט פון די פרק. די אייבערשטער קומט, דאך נישט קיין פשוט'ע זאך. אפילו ביי משה ביי די סנה האט שוין גלייך געזאגט של נעליך מעל רגליך ס'איז א דבר מסוכן, ער זאגט פן יפרוץ בהם השם, זיי וואס אלעמאל זעט מען דארף מען יראת הכבוד פאר די בית המקדש נדב ואביהוא די אלע מעשות, נישט קיין דבר פשוט, מילא וואס דארפן זיי טון, קודם דארף דארף דיך קומען, כל העם זאלן זיך הייליגן וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלותם און זיין גרייט ביום השלישי ירד השם, נישט נאר די כיבוס בגדים און אזוי ווייטער נאר די הר אויך עס צו מגביל זיין אזוי ווי מען זעט שפעטער ביי די משכן ווי די רמב"ן מערקט שוין דארט אן דארף השמרו לכם עלות בהר ווערט א מקום קדוש א מקום קדוש גייט מען נישט ווער ס'גייט אנרירן גייט מען אים סוקל זיין אם בהמה אם איש לא יחיה אינטערעסאנט מען דארף אליין סוקל זיין ס'קען מען קען זאגן ער גייט פארברענט ווערן פון די אש הגדול ניין מען דארף זיך אליינס פירן אפשר מיט נאך א הרחקה זייער מזהיר זיין אז מען זאל נישט אנרירן צו נאנט און אזוי טוט מען ווייטער משה גייט אראפ פון די בארג און ער געבט איבער די מעסעדזש און ער איז מפרש אביסל, אייבערשטער טוט נישט זאגן וואס מיינט וקדשתם, משה איז מפרש אל תגשו אל אשה, זייער אינטערעסאנט, שטייט נישט וואס מיינט וקדשתם, וויאזוי ווערט מען הייליג, אזוי ווי שטייט קדושים תהיו ווייסט קיינער נישט ווי עס ווערט הייליג, קומט רמב"ן און זאגט מיינט פרושים, משה רבינו האט אויך דא אזוי פארשטאנען, שטייט וקדשתם, שטייט טאקע וכבסו שמלותם, דאס שטייט האט שטייט אויך ויקדש את העם, מען האט צוגעלייגט אל תגשו אל אשה, דאס איז א סארט התקדשות, א סארט פרישות. און ס'קומט טאקע ביום השלישי, און דא האבן נאך א גאנצע נאך א גאנצע זאך, נישט סתם ער קומט, ס'הייסט א חלק פון די מעשה, וויאזוי קומט ער, מיט קולות וברקים וענן כבד וקול שופר חזק ויחרד, דאס איז די וועג וואס די אייבערשטער קומט מיט א גרויסן פחד, מיט א גרויסע פייער, מיט א גרויסע ציטער, ס'ציטערט אלעס, די הר איז ויחרד כל ההר מאוד, ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד, וואס מיינט משה ידבר והאלקים יעננו בקול, ווייס איך נישט. און דאס איז די רעסט פון די פרק, איז אז ער חזר'ט איבער נאכאמאל אז באלד ס'קומט מיט אזא פייער, איז רד העד בעם פן יהרסו אל ה' לראות, וואס איז פשט? פרעגט שוין משה, לא יוכל, האט מען שוין געמאכט די והגבלת, ס'הייסט מ'האט שוין. געמאכט א גדר אפילו אזוי ווי א סייג לתורה ווייטער ווי מען קען גיין זאגט די אייבערשטער ניין ווייל עס קען זיין די אייבערשטער לייגט צו אז אפילו נאר דו און אהרן גייען אפילו די כהנים פריער איז משמע געווען אז די כהנים קענען אפשר יא גיין דא זאגט ער ניין והכהנים והעם אל יהרסו לעלות אל השם פן יפרץ בם נאר משה קען גיין אזוי קען זיין אדער נאך א זאך קען זיין אז ס'איז דא נאך אז ס'קומט ווערט א תאווה יא מ'האט אלץ געוויסט עס איז דעינדזשערעס איין זאך אבער יעצט איז מען געקומען מ'האט געזען ס'איז א א מראה גדול ס'איז א זייער א פלא'דיגע זאך איז ווערט א תשוקה ווילן מענטשן זען, דארף מען זיי נאכאמאל מזהיר זיין, חכמים זאגן שוין מ'דארף מזהיר זיין בשעת מעשה, פן יפרוץ בהם השם.